שבת פרשת ראה פאלט אויס שטענדיג אדער שבת מברכין חודש אלול אדער שבת ראש חודש אלול. וואס איז כמובן וגם פשוט אז ס'איז דא א שייכות צווישן די סדרה מיט דעם זמן וואס מ'געפינט זיך, מ'גייט אריין אין חודש אלול. ווי ס'איז ידוע וואס דער של"ה הקדוש שרייבט אז די פרשת השבוע האבן א שייכות מיט די זמנים ימים טובים און די מועדים ווען זיי פאלן אויס. און בנוגע שבת פרשת ראה איז דא כמה וכמה ביאורים, בפרט אין די שיחות קודש, די רבי האט גערעדט במשך השנים איז דא כמה עניינים, אבער מ'וועט שטיין אויף א נקודה אינטערעסאנטע נקודה וואס מען געפינט, און די רבי האט וועגן דעם אויכעט באמערקט אין דעם לעצטן פארברענגענס וואס מיר האבן זוכה געווען הערן לעת עתה דער פארברענגען פון שבת פרשת ראה פון די יאר תשנ א, וואס דעמאלט האט די רבי גערעדט אט אט די נקודה אז מען געפינט אז אין דער סדרה אין פרשת ראה ליינט מען די זעלבע זאך וואס מען ליינט אין שמיני עצרת און שמחת תורה, די קריאה וואס מען ליינט אין שמיני עצרת דער עשר תעשר מיט די פרשת המועדות איז פון פרשת ראה, וואס מען ליינט עס אין כמה פון די ימים טובים, און בפרט אין שמיני עצרת וואס דארטן איז די הלכה איז אז מען ליינט עשר תעשר אפילו עס איז פאלט אויס אין ימות החול און מען ליינט אט די גאנצע פרשה וואס רעדט וועגן די מועדות, און דארטן ליינט מען וועגן די אלע ימים טובים ביז אויכעט חג הסוכות, און נישט נאר חג הסוכות, נאר ווי רש י זאגט אויפן פסוק ושמחת בחגך וכו' והיית אך שמח, לרבות ליל יום טוב אחרון לשמחה, דאס הייסט אז אפילו שמיני עצרת און שמחת תורה איז אויכעט נכלל אין אט דער סדרה. איז געפינט מען דא א דבר נפלא, אז מען געפינט זיך ערשט אין שבת מברכים חודש אלול, פרשת ראה, קומט מען צו גיין אין די סדרה און מ'ליינט שוין וועגן די עניינים פון חג הסוכות און פון שמיני עצרת און שמחת תורה וואס דא איז פאראן א לימוד נפלא אין אין סדר העבודה אין עבודה פון אט א דעם זמן ווארום בכלל איז דא צוויי אופנים ווי אזוי מ'קען קוקן אויף די אלע זאכן ס'איז דא דער סדר האופן דער קוק ווי מ'קוקט בדרך הרגיל, ס'איז דא ב ה א ריבוי ימים טובים, א ריבוי מועדות, וואס ס'הייבט זיך אן פון חודש אלול, דערנאך איז דא דער המשך לזה, די ימי הסליחות, און ראש השנה, און עשרת ימי תשובה, און יום הכיפורים, ד' ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, דערנאך איז דא חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, וואס דאס איז אלץ גרויסע טעג, וואס יעדע טאג האט זיך זיין ענין, זיינע הלכות, זיינע מצוות, און זיינע מנהגים, זיינע הנהגות, און זיינע עבודות, וואס איז פארבונדן יעדער איינער מיט זיינע זאך. און יעדער זאך איז א דבר בפני עצמו. ס'איז דא אבער דער קוק ווי תורת החסידות האט אונז מגלה געווען, וואס דאס איז, אז דאס איז גייט איין לאנגער המשך. פאראן א נקודה, יא, וואס א איד, שטעלט זיך אוועק פון שבת מברכים חודש אלול, וואס דעמאלט הייבט זיך אן דער זמן, כידוע וואס דער פריערדיגער רבי, דער רבי ריי"צ אין די שיחה הידועה אין ליקוטי דיבורים, וואס ער דערציילט באריכות ווי אזוי דער אוויר אין לובאוויטש האט זיך געביטן ווען ס'איז געקומען שבת מברכים חודש אלול, און פון דארטן איז געווארן א שינוי, ס'האט געבלאזן א תשובה ווינט, און ס'איז געווען דער ריח פון תשובה אויף די גאנצע לשונות וואס ער ברענגט דארטן, אז מ'האט געזען א שינוי אין לובאוויטש וואס האט זיך געביטן דער גאנצער אוויר אנהייבנדיג פון שבת מברכים אלול, די מטרה אבער, די תכלית הכוונה, איז אנקומען צו דעם ענין פון שמחת תורה. שמיני עצרת, וואס דאס איז דער שלימות און תכלית און די כוונה פון די גאנצע זאך, איז דאס נישט דער פשט אז דאס איז באזונדערע טעג און באזונדערע עניינים, נאר אז שטייענדיג אין שבת מברכים אלול דארף א איד וויסן זיין אז זיין מטרה, זיין ציל, איז דערגרייכן צו דעם ענין פון שמיני עצרת ושמחת תורה. וואס לכאורה אז מען קוקט אויף דעם בהשקפה ראשונה, איז דאס לכיערא דאס נישט נאר אז מען זעט נישט דעם קשר העניינים, ס'קוקט גאר אויס עניינים הפכים לגמרי. מ'שטייט אין שבת מברכים אלול הייבט זיך אן דער זמן פון חשבון הנפש דער זמן פון תשובה חרטה על העבר מיט די אלע עבודות וואס מען דארף טון בנוגע די עניין התשובה מתקן זיין דעם עבר די עבודה בעיקר אין קו היראה דער יתקע שופר בא בעיר והעם לא יחרדו

איז אלץ פירט צו אט די נקודה, אז פון אנהייבנדיג שטייענדיג נאך אין שבת מברכים אלול, איז א איד דארף וויסן זיין אז זיין ציל און זיין כוונה, זיין מטרה, איז צוקומען צו די שמחה הגדולה והנפלאה וואס ס'רופט זיך אן אין לשון הזוהר ישראל ומלכא בלחודוהי, א איד מיטן אייבערשטן געפינען זיך נאר זיי צווישן זיך אליין מיט די גרעסטע שמחה גדולה ביותר שמחת תורה, אט דארטן איז די כוונה. און בשעת מען דערהערט עס נאך אין תחילת העבודה איז דאס גיט אריין א מוט, א חיות, און א געשמאק אז די עבודה נאך גלייך פון אנהייב זאל געטאן ווערן גאר באופן אחר לגמרי מיט גאר אן אנדערע חיות מיט נאך גאר אן אנדערע שטורעם. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם ערשטנס דערציילן א סיפור. וואס כ'האב געהערט פון דעם חסיד הידוע דעם רבינ'ס חוזר, ר' יואל קאהן עליו השלום, האט דערציילט אז ס'איז געווען אין די ערשטע יארן פון דעם רבינ'ס נשיאות, נאך פאר דעם רבינ'ס נשיאות, ווי ס'ווייזט אויס דאס איז נאך געווען פאר תש"י, דאס הייסט פאר די הסתלקות פון דעם רבין ריי"צ בחיים חיותו פון דעם פריערדיגער רבין, זייענדיג אין אמעריקע איז אמאל פארגעקומען א פארברענגען וואס דער רבי האט פארברענגט מיט חסידים. דער רבי האט דעמאלט פארברענגט ווייזט אויס ס'איז געווען סוכות או כיוצא בזה, און אין יענעם פארברענגען האט דער רבי געזונגען מיט חסידים א ניגון, א פרייליכע ניגון וואס מען פלעגט זינגען ביי חסידים ביי כל מיני זמנים, און האט אט דער ניגון דער רבי מסביר געווען האט אין זיך דריי תנועות, און יעדער תנועה גייט העכער און העכער, שטארקער און שטארקער.

שפעטער איז דא א צווייטער ענין אדער א דריטער ענין, יא, ס'איז דא אבער וואס א איד גלייך ווען ער שטייט אין תחילת העבודה איז ער זעט גלייך וואו דארף ער דערגרייכן, ער געפינט זיך טאקע נאך אין תחילת העבודה, ער האט ערשט הייבט ער ערשט אן ממש התחלת העבודה, אבער אין תחילת העבודה זעט ער גלייך וואס איז זיין ציל, וואס איז זיין גאול, וואס איז זיין מטרה, אוואו דארף ער דערגרייכן, די מטרת העבודה לייכט ביי אים. און דעמאלט ווי דער רבי האט דעמאלט געזונגען מיט גלייך זאגן מען זאל זינגען גלייך דעם דריטן תנועה דאס הייסט כאילו מען זאל דערהערן וואס איז די דארטן דארף מען דערגרייכן בשעת מען שטייט אין דעם ארט איז מילא ווייסט מען אז אויכעט הגם בפועל אין סדר העבודה דארף ער נאך דורכגיין א גאנצע סדר השתלשלות אבער בנפש דאס איז ער שטייט ער שוין אין יענעם ארט דאס גיבט אן אנדער אן אנדער חיות און אן אנדער פנימיות און אן אנדער עומק אויכעט אין דעם תחילת העבודה וואס אט אט דער ענין איז בפרט אין די זמנים וואס ס'רעדט זיך איצטער אז בשעת מען דערהערט וואס איז די מטרה אוואו מען דארף דערגרייכן וואס איז די גאנצע נקודה ווייסט מען אז די תכלית הכוונה איז צוקומען צו דעם ענין פון שמחה פון שמחת תורה. וואס דער ביאור אין דעם ענין איז מיוסד אויף תורת הבעל שם טוב וואס דער אלטער רבי האט גע'חזר'ט און ס'ברענגט זיך אין חסידות דער ענין פון אז תשמח בתולה במחול וואס דער בעל שם טוב האט מבאר געווען אז דער פסוק איז מסמל און מרמז אויף די עבודה פון אט דעם דעם דעם זמן פון חודש אלול און חודש תשרי וואס דער ענין פון אז תשמח בתולה במחול אז איז בגימטריא אכט דאס איז דער טאג פון שמיני עצרת

ווי דער בעל שם טוב טייטשט, איז דאך אויכעט האט אין זיך צוויי טייטשן, מחול מלשון מחילה וכפרה, און מחול מלשון א טאנץ. און דער טאנץ פון מחול, עס איז געווען ידוע דער מנהג ביי חסידים, איינגעפירט נאך פון דעם בעל שם טוב, אז דער טא די אופן ווי חסידים פלעגן טאנצן, פלעגט זיין אט אט דער טאנץ וואס האט געהייסן א מחול טאנץ, וואס דער מחול טאנץ איז אזא סארט טאנץ וואס גייט מיט א ריחוק און א קירוב, מען דערווייטערט זיך און מען דערנענטערט זיך. ס'איז דא א עיגול, א מעגל, און אין די מעגל איז דא וואס מ'ווערט ווייטער, מ'ווערט נענטער, און דער ריחוק און קירוב, אט דאס איז דער סדר, דאס איז מעורר די שמחה. דאס הייסט אז אין נפש איז פאראן אז פאראן א תנועה פון ריחוק, און שפעטער נאך דעם ריחוק ווערט א קירוב, איז אט דער קירוב דאס איז א שמחה גדולה ביותר. דער משל אויף דעם, ווי א בן, מלך, אביו המלך, וואס איז געווען א ריחוק, וואס דער קינד איז איז געגאנגען און אוועק געגאנגען ווייט, און האט זיך דערווייטערט פון אביו המלך, איז געווארן א ריחוק פון דעם מלך צו דעם בן, פון דעם בן צו דעם מלך, און אט אט דער ריחוק האט מעורר געווען אז דער קינד הייבט אן זוכן, בשעת ס'ווערט ביי אים נתעורר די תשוקה און די געגועים. ווערט ביי אים נתעורר די תשוקה און געגועים צו זוכן זיין טאטן איז בן חכם יחפש אב אז דער בן חכם וואס זוכט און זוכט און זוכט און ער גייט ארום און זוכט דעם דעם טאטן ער וויל קומען צוריק אהיים זיך טרעפן מיט אים אין דעם היכל המלך און בשעת ס'קומט צו גיין דעם מאמענט וואס זיי טרעפן זיך איז אויכעט אין דעם איז דא א גאנצער סדר ווי זיי טרעפן זיך ביז ער קומט אריין און דער קול פשוט כידוע ווי ס'ברענגט זיך דעם משל מפורט פונעם בעל שם טוב אַז דער געשריי פֿון דעם קינד האָט פֿאַרלאָרן די שפּראַך. פֿאַר אַזויפֿיל צײַט פֿון זײַן ווײַט פֿון אָבֿיו המלך ווייס ער שוין נישט די שפּראַך. ער קען נאָר געבן אַ געשריי, און דאָס איז דער געשריי פֿון קול-שופֿר. און דער טאַטע, וואָס געפֿינט זיך בהיכל מלכותו, ער הערט זיך אײַן אָט אָט דעם געשריי, און דאָס רופֿט בײַ אים אַרויס געגועים צונעם זון, און דעמאָלט ווערט דער קירוב,

דער זמן השמחה פון שמיני עצרת, פארוואס איז די שמחה טאקע אזוי גרויס וואס מען זעט ביי אידן אז שמיני עצרת איז א שמחה בלתי מוגבלת כלל וכלל, ווייל דאס איז די שמחה פון אט אט דעם מאמענט פון ישראל ומלכא בלחודוהי די לשון הזוהר, וואס עם ישראל מיטן אייבערשטן טרעפן זיך אין אזא מין אופן בלחודוהי אז לי יהיה לך לבדך ואין לזרים איתך. וואס מען געפינט ביי שמיני עצרת אט אט דער ענין אז דאס איז דער עצרת תהיה לכם, לכם איז נישטא קיין שום ארט פאר קיין שום אנדערע זאך נישט, ווי ס'איז מבואר אין די מדרשים אז אין חג הסוכות האט מען געברענגט שבעים פרים כנגד די שבעים אומות, ווייל דעמאלט איז מען משפיע חיות צו אלע די גאנצע וועלט אלע אומות העולם באקומען חיות דורך אידן הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו, דאס גייט אבער צו אלע אומות העולם. בשעת אבער ס'קומט צו גיין דער ענין פון שמיני עצרת, איז דעמאלט איז לכם, פר אחד, איל אחד, אז ס'איז נאר אחד כנגד כנסת ישראל, ווייל דעמאלט איז דער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה מיט עם ישראל אין די גרעסטע התאחדות, די שמחה גדולה ביותר. איז ממילא איז פארשטאנדיג אז הגם מ'שטייט נאך אין שבת מברכים אלול און ס'הייבט זיך ערשט אן דער סדר העבודה וואס מ'דארף מאכן דעם חשבון הנפש ווי ס'רעדט זיך אין חסידות די אלע עניינים די עבודה פון חשבון הנפש פון חודש אלול און טראכטן כל השנה כולה און מתקן זיין עניינים פון דעם עבר דאס איז אלץ אמת ויציב וישר די אלע זאכן וואס מ'דארף טון אין די עבודה פון חודש אלול אבער די עבודת התשובה וואס דאס איז דער בן יחפש אב דאס איז דער עיקר ענין פון א חי חודש אלול ווי דער בעל דער אלטער רבי טייטשט ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים דער ירח ימים פון תשובה פון חודש אלול וואס א קינד א אידיש קינד א איד וויינט און ער טוט תשובה אויפן עבר און ער זוכט דעם טאטן ער וויל ווערן נאנט אבער אז אפילו ער שטייט נאך אין התחלת העבודה ער ווייסט נאך דא א גאנצע סדר עבודה פון תשובה בשעת אבער ער ווייסט אז דאס איז אלץ אז מען גייט טרעפן זיך מיט אביו המלך און ער ווייסט אז סוף כל סוף וועט מען קומען צו דעם אז תשמח בתולה במחול, צו אט אט דעם, אט דעם, אט דעם ריקוד, אט דעם מחול, אט דעם צוזאמענטרעפן זיך, וואס מען גייט זיך טרעפן מיט אביו המלך, און דער בטחון גמור אז אזוי וועט זיין, איז גלייך ווען מען שטייט נאך אין התחלת העבודה, איז די עבודה גאר באופן אחר לגמרי, מיט א שמחה גדולה ביותר. וואס אט דער עניין פון עבודת התשובה דער רבי אמאל גערעדט אין א פארברענגען איך דאס האב איך געהערט פון רבי יואל עליו השלום האט ער דערציילט אז ס'געווען אמאל א פארברענגען וואס דער רבי האט גערעדט באריכות בנוגע אט דעם עניין ס'געווען גאר מיוסד אויף א רשי שיחה און האט דעמאלט גערעדט בנוגע א מחלוקת פון רבי יהודה מיט רבי נחמיה א גאנצע לשיטתו ווי אזוי דער דרך הלימוד איז געווען צווישן די צוויי תנאים אז ביי איינעם איז געווען דער דרך הלימוד אז ער האט זיך אפגעשטעלט אויף יעדער פרט, באופן בפני עצמו, און מען דארף פארשטיין, מען דארף אויסטייטשן דעם פסוק ווי ער איז דא אין אט דעם פרט, און א צווייטער האט געקוקט אויפן כללות'דיגן פיקטשער, אויפן כללות'דיגן תמונה, אז הגם אסאך מאל איז דער דער ווארט איז אביסל בדוחק, יא, אבער וויבאלד אז דער כללות הענין איז איז איז אויסגעהאלטן און ער האט ער געטייטשט באופן אחר, און אויף דעם איז דא א גאנצע לשיטתו פון כמה וכמה מחלוקת'ן צווישן זיי. און דער רבי האט דעמאלט גערעדט אז אט דער מחלוקת נעמט זיך פון שרש נשמתם און פון זייער דרך בחיים. נישט אריינגייענדיג אין די גאנצע אריכות וואס איז געווען דעמאלט דער ביאור אין די שיחה, דאס איז א שיחה פון די יאר תשכ"ו, שבת פרשת עקב, פרשת ראה, ס'איז געווען צוויי שבתים וואס דער רבי האט דעמאלט ארומגערעדט באריכות אט דעם לשיטתו פון רבי מאיר רבי יהודה און רבי נחמיה. אבער איין נקודה האט ער דעמאלט גערעדט אז דער צוויי אופנים דרך הלימוד האט צו טון מיט דעם חילוק צווישן א עני מיט א עשיר. ער דערציילט אז הגם אז מען געפינט סיי אויף רבי יהודה און סיי אויף רבי נחמיה אז זיי האבן נישט געהאט קיין ספעציעלע עשירות, אדרבה זיי זענען געווען גאר עניים, אבער פון דעסטוועגן אין דעם גופא ווי ס'ווייזט אויס רבי נחמיה איז געווען גאר א עני ואביון, ביז וואס ס'האט אים געפעלט ממש אין ענייני אכילה. ביי רבי יהודה איז הגם אז ער געווען יא לפי ערך האט ער אויך געהאט א מצב פון עניות אבער אין אכילה ושתיה האט אים נישט געפעלט, על כל פנים ס'ווייזט אויס געווען ביי אים מער א מצב פון הרחבה. וואס בכללות די חילוק צווישן דרך החיים פון א עני און פון א עשיר אין עבודת השם אין עני אלא בדעת ואין עשיר אלא בדעת איז די צוויי אופנים איז ווי מ'האט גערעדט פריערט ווי ער זאגט אז דער עני זעט יעדע פרט באזונדער וויבאלד ער איז געפינט זיך אין א מצב פון עניות איז יעדע פרוטה ביי אים א חשוב'ע זאך יעדע פרט זעט ער באזונדער יעדע טאג איז וויל ער דורכלעבן דעם טאג, ער קען נישט טראכטן וועגן די גרויסע פיקטשער, ער קען נישט א קוק טון און זען די זאך אויף א העכערן פארנעם ווייל ער איז ער איז פארקוועטשט און פארצאמט אויף די פרטים אז דער טאג און די מינוט ער זאל קענען דורכלעבן. מה שאין כן מצד די ענין פון עשירות און הרחבה קוקט מען די זאכן מער בהרחבה'דיג, זעט מען זאכן מער אויפן כללות'דיגן ענין, וואס פון דעם ווערט נשתלשל אין דעם ענין וואס מיר האבן גערעדט איצטערעכעט. אז בשעת די עבודת השם איז בדרך העניות, איז דעמאלט איז יעדער פרט זעט מען באופן פרטי, און יעדער זאך נעמט מען באזונדער. בשעת אבער ס'איז דא דער דרך העבודה וואס חסידות האט אונז מגלה געווען, דער ענין העשירות וואס תורת החסידות האט מגלה געווען, דער ענין פון פון אז מ'איז פארבונדן מיט א צדיק וואס רבותינו נשיאינו וואס זיי האבן אונז מגלה געווען, אט די עשירות שבתורה, די עשירות פון פנימיות התורה, איז דעמאלט איז דער קוק איז גאר אויף א ברייטערן אופן, און גלייך אין התחלת העבודה קען מען שטע שטיין אין אט אט די תנועה, אין די תנועה פון שמחה וטוב לבב, אינעם קו השמחה, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס מ'האט גערע וואס מ'האט געהערט פון רבי'ן שטענדיג, זייענדיג נאך אין חודש אלול, אז הגם מען שטייט אין חודש אלול, וואס דער זמן פון חודש אלול איז זמן פון חשבון הנפש און תשובה, אבער ביי א חסיד איז גלייך פון דעם ערשטן טאג פון חודש אלול שטייט ער שוין בשמחה גדולה ובשמחה רבה, ווייל ער ווייסט אז ער גייט איצט אויפן דרך, זיין כיוון, זיין זיין כיוון, ער דארף אנקומען, מען גייט צום מלך, מען גייט זיך טרעפן מיטן מלך, און דאס איז דער דאס איז דער צוגאנג, אזוי איז דער וועג, און ממילא זעט ער שוין מיט די ברייטקייט, קוקט ער שוין אויפן מטרה אוואו ער דארף דערגרייכן. און דאס ווי מיר האבן גערעדט פריערט בשעת מען ווייסט אט אט דעם ענין, איז אויך דער התחלת העבודה איז גאר באופן אחר לגמרי. וואס אט אט די נקודה וואס מיר רעדן איצטער איז אויכעט א יסוד אין עבודת התשובה. אין עבודת התשובה איז אויכעט געפינט מען אט אט דעם זעלבן ענין. און ס'איז גאר אינטערעסאנט אז מ'גיט א קוק אין איגרת התשובה פון דעם אלטן רבי'ן, זעט מען דעם אופן ווי דער אלטער רבי האט געשריבן דעם איגרת התשובה. וואס דער רבי האט אמאל גערעדט וועגן דעם באריכות אין די ביאורים אויף איגרת התשובה אטא דעם ענין. וואס מ'זעט דער אלטער רבי אין תניא, איז ערשטנס זאגט ער וואס איז מצוות התשובה מן התורה. מצוות התשובה מן התורה דאס איז עזיבת החטא בלבד. נישט קיין עבירות, נישט קיין תעניתים, נישט קיין סיגופים, נישט קיין ווידוי אפילו, מצוות התשובה מן התורה איז דער ענין פון עזיבת החטא, און דער טייטש עזיבת החטא ווי דער אלטער רבי איז מסביר, אויף לגמור בליבו בלב שלם, אויף אננעמען זיך אויף זיך דער יאך אויף קבלת עול מלכות שמים, אשר לא יח, ער וועט מער קיינמאל נישט זיך אפרייסן פון דעם אייבערשטן, לא במצוות עשה, לא במצוות לא תעשה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין דעם ערשטן פרק פון איגרת התשובה. דער אלטער רבי קומט צו גיין שפעטער אין פרק ד' און דער אלטער רבי זאגט אמנם התחלת מצוות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד צוריק צו די נקודה וואס האט געזאגט אין פרק א' אז התחלת מצוות התשובה איז דער עניין פון עזיבת החטא דער לגמור בליבו בלב שלם לא לשוב עוד לכסלה אויף נישט זיין א מורד במלכות זאגט דער אלטער רבי צו פארשטיין אט דעם עניין איז א הכרח לבאר היטב בהרחבת הביאור וואס עס שטייט אין זוהר אז תשובה איז תשוב ה' ה' תתאה תשובה תתאה ה' עילאה תשובה עילאה, און פון דארטן גייט דער אלטער רבי פאר די קומענדיגע זיבן פרקים אויף געבן צו פארשטיין וואס איז דאס תשובה תתאה וואס איז דאס תשובה עילאה מבאר באריכות דעם גאנצן ענין מיט ריבוי פרטים. פרעגט זיך א שאלה, כ'פארשטיי נישט, דו ווילסט דאך מסביר זיין התחלת התשובה, מן התורה, דער ערשטער טרעט אין תשובה איז דער קבלת עול מלכות שמים שלא לימרוד במלכותו עזיבת החטא, דאס איז דער פשוט'ער ענין פון תשובה התחלת התשובה, וואס איז דער פשט אז כדי צו פארשטיין וואס איז התחלת התשובה איז א הכרח לבאר היטב וואס שטייט אין זוהר תשוב ה' ה' תתאה תשובה תתאה ה' עילאה תשובה עילאה און געבן צו פארשטיין אלע מדריגות אין תשובה תתאה תשובה עילאה ביז די העכסטע מדריגות ווי ער רעדט אין די שפעטערדיגע פרקים ווי איז דאס א ביאור ההכרח לבאר היטב וואס איז דא דער פשט נאר די נקודה האט דער רבי מבאר געווען אז דאס איז טאקע דער ווארט פון אלטן רבי בשעת א איד שטייט אין התחלת התשובה מן התורה דארף ערשט אנהייבן תשובה טון די ערשטע תנועה אין תשובה וואס דאס איז אז ער הערט אויף צו זיין מורד במלכות און דער עיקר התשובה איז אויף די מרידה במלכות דארף מחליט זיין זיך נישט זיין מער קיין מורד במלכות מקבל זיין עול מלכות שמים אבער דאס קען זיין א טרוקענע קבלת עול א ביטערע קבלת עול, א פארקוועטשטע קבלת עול, נעבעך, א איד, דארף איך טאקע תשובה טון, נישט געטון שלעכטע זאכן, כ'האב אפגעריסן פונעם אייבערשטן, איז במילא איך בין מקבל אויף זיך עול מלכות שמים, און פון היינט און ווייטער כ'וועל טון דעם שולחן ערוך. וואס דאס איז א קבלת עול, א טרוקענע קבלת עול. קומט צו גיין דער אלטער רבי און זאגט ניין. כדי די התחלת התשובה זאל זיין כדבעי למהוי, זאל זיין טאקע א אמת'ער קבלת עול מלכות שמים, דארפסטו דערהערן אויף וואס דארפסטו דערגרייכן. דארפסטו דערהערן אז די אמת'ע ענין התשובה, דאס איז נישט גאר תשובה נאר אויף חטאים ועוונות. ליג נישט אין דיינע חטאים ועוונות, קאך זיך נישט אין די בלאטע.

כמו קודם ירידתה ווי דער אלטער רבי איז מסביר די נשמה ווערט פאראיינציגט מיט איר שרש כאילו ס'איז קיינמאל נישט געווען אפגעריסן אט דאס איז דער ארט וואס דו דארפסט דערגרייכן דערהערן אט דאס איז די נקודת התשובה די השבת הנפש לשורשה ומקורה וואס די נפש האלוקית ווערט פאראיינציגט מיטן אייבערשטן נשמה בגוף טאקע ווערט איין זאך מיטן אייבערשטן דאס איז דער עיקר התשובה בשעת דו האסט דאס קלאר איז דעמאלט אויך די התחלת התשובה איז א לעבעדיגע תשובה איז דאס א רייכע תשובה, איז דאס א תשובה מיט א עומק, א געטליכע תשובה, ס'איז נישט נאר א תשובה פון וואס מען ליגט אין די חטאים ועוונות און ווי אזוי אנטלויף איך פון די בלאטע, נאר אין די ערשטע תנועה פון תשובה הערט זיך אז די מטרה איז דער יחידה ליחדך, די התאחדות מיט'ן אייבערשטן, און על דרך זה, דאס איז דער ענין אויכעט אינעם זמן, אז זייענדיג נאך ערשט אין התחלת העבודה פון חודש אלול, דארף א איד דערהערן אז דיין כוונה פנימית איז דערגרייכן. צו דעם שמיני עצרת שמחת תורה דעם ישראל ומלכו בלחודוהי באהעפטן זיך און באהעפטן זיך מיטן אייבערשטן, און במילא דער נקודה, דאס איז דער עמק הביאור אייכעט אין דעם משל הידוע פון דעם אלטן רעבן, אין דעם מאמר הידוע אני לדודי ודודי לי, וואס איז מבואר אין חסידות, דער גאנצער אריכות המשל מיט דעם מלך,

ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין דעם מאמר אני לדודי, און ער דארף ערשט גיין זיך טרעפן מיטן מלך, פון דעסטוועגן דער אלטער רבי רופט אים אן אנשי העיר, ניט אנשי השדה, און נישט אנשי המדבר, נאר אנשי העיר, ווייל א איד ווייסט אז זיין ארט און זיין נקודה און זיין כוונה בעצם באלאנגט ער צו אנשי העיר, און דארטן איז זיין, דארטן, צו דארטן, דארטן שטרעבט ער, דארטן איז זיין, איז זיין, איז זיין. דארטן איז זיין מטרה, דארטן איז זיין ציל, דארטן וויל ער גיין, און ממילא זייענדיג נאך אין התחלת העבודה, איז שוין די עבודת התשובה, תשובה מתוך שמחה, מתוך אהבה, יא, להיות קרוב אל אל דודו, ווי די לשון הידוע איז, וואס ברענגט זיך פון דעם פון דעם ב"ח, אז אני לדודי ודודי לי, איז הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, והוא קרוב אל הקדוש ברוך הוא מאהבה, דאס איז די תשובה מאהבה, די תשובה די לעבעדיגע תשובה, די ווארימע תשובה, יא, תשובה מצד אהבה, מתוך שמחה וטוב לבב, ימי רצון, און דער אייבערשטער זאל טאקע מזכה זיין אז מען זאל האבן א כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, א געזונטע יאר, א פרייליכע יאר, און מען זאל טאקע ענדיגן אט די יאר, יא, בפרט אז דאס איז א שנת הקהל, זאל מען ענדיגן די יאר מיט א שמחה וטוב לבב ובמוצאי שביעית בן דוד בא.